זאגט די הייליגע גמרא, האלט מיר דף ל' עמוד א' פון אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, רבי אלעזר בן עזריה האט געזאגט, אז איין תפילת המוספים, ס'איז נישטא קיין חיוב פון דאווענען מוסף, ראש חודש אדער שבת אדער יום טוב, די אלע צייטן וואס מ'דאווענט מוסף אלא בחבר עיר, חבר עיר מיינט ווי רש"י זאגט לא תקנוה אלא בציבור, אבל לא ליחיד, אז א יחיד האט נישט קיין חיוב צו דאווענען, די גאנצע חיוב פון תפילת מוסף איז איז א תקנת הציבור, ווי די ראשונים זענען שוין מסביר אז שחרית און מנחה איז א ענין פון בקשת רחמים, ממילא רחמים דארף אפילו דער יחיד צוקומען, אבער ווען מ'רעדט פון מוסף. איז די גאנצע ענין דערפון איז ונשלמה פרים שפתינו אנשטאטס די קרבן מוסף וואס מ'האט מקריב געווען אין בית המקדש און דאס איז א ענין וואס האט א שייכות מיטן ציבור אבער נישט מיטן יחיד פארשטייט זיך אונז פסק'ען מיר נישט אזוי אבער על כל פנים דאס איז שיטת רבי אלעזר בן עזריה תנא קמא דמשנה וחכמים אומרים אזוי ווי אונז פסק'ען מיר אז בחבר עיר ושלא בחבר עיר סיי א יחיד סיי א ציבור איז מחיוב צו דאווענען בתפלת מוסף. רבי יהודה אומר משמו, רבי יהודה האט נאכגעזאגט אין די נאמען פון רבי אלעזר בן עזריה אז כל מקום שיש שם חבר עיר איבעראל וואו ס'איז דא א ציבור וואס דאווענט יחיד פטור מתפילת המוספים. די פשטות פון די לשון זעהט אויס ווי ס'איז די זעלבע ווי תנא קמא ווי רבי אלעזר בן עזריה אז די חיוב אז די חיוב איז אויפן ציבור און די חיוב איז נישט אויפן יחיד. די גמרא גייט שוין זאגן וואס איז די חילוק צווישן תנא קמא און רבי יהודה בדעת רבי אלעזר בן עזריה, פרעגט די גמרא רבי יהודה היינו תנא קמא, ס'איז דאך לכאורה די זעלבע שיטה, ענפערט די גמרא איכא בינייהו, די חילוק איז יחיד שלא בחבר עיר, לויט תנא קמא איז נישטא אזא זאך אז א יחיד דאווענט, א ציבור, א ציבור קען דאווענען, אזוי ווי קריאת התורה. א ציבור קען דאווענען מוסף, א יחיד קען נישט דאווענען, און רבי יהודה לערנט אביסל אנדערש, רבי יהודה לערנט אז דער יחיד ווערט פטור דורך די שליח ציבור, ווי רש"י זאגט, ווילאנג אויב איז דא א מנין אין די שטאט, דארף שוין דער יחיד נישט דאווענען, ווייל ער ווערט געפטר'ט דורך די חובת הציבור, דורך דעם וואס דער שליח ציבור דאווענט מוסף, אבער אויב איז נישט דא קיין מנין אין די שטאט, אוודאי וועט צוריק פאלן דעם חיוב אויפן יחיד אז ער דארף דאווענען, ווייל ער האט נישט וויאזוי זיך צו פטר'ן. ממילא דאס איז דער חילוק צווישן תנא קמא און רבי יהודה. יחיד שלא בחבר עיר, א יחיד וואס איז אין א שטאט וואס איז נישט דא קיין מנין און עס איז נישט דא ווער זאל אים פטר'ן. תנא קמא סבר פטור, ווייל א יחיד דאווענט נישט, רבי יהודה סבר חייב, ווייל כ'האב נישט דא דעם ציבור וואס זאל אים פטר'ן, אמר רב הונא בר חיננא אמר רב חייא בר רב, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, אז א יחיד דאווענט נאר במקום וואס איז נישט דא קיין ציבור וואס זאל אים פטר'ן, אמר ליה רב חייא. בר אבין שפיר קאמרת האט זייער גוט געזאגט אז די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה אז נארמאל איז א יחיד פטור ווייל דער ציבור פטר'ט אים אבער במקום וואס ס'נישט דא קיין ציבור וואס זאל פטר'ן ווערט צוריק א חיוב אויפן יחיד פארוואס? כ'על דיר פארציילן א מעשה דאמר שמואל שמואל האט געזאגט מימי לא מצלינא צלותא דמוספין ביחיד האבן קיינמאל נישט געדאווענט קיין מוסף ביחידות פארוואס אונז האבן געוואוינט אין א גרויסע שטאט בנהרדעא זיי האבן געוואוינט אין א גרויסע שטאט נהרדעא וואס איז אלץ געווען מנין מילא ס'איז יחיד במקום פון חבר עיר, און אז די חבר עיר פטר'ט מיר, אז די ציבור פטר'ט מיר, דארף דער יחיד נישט דאווענען. לבר מההוא יומא, אויסער דעם איין טאג, דאתא פולמוסא דמלכא, פולמוסא טייטשט רש"י חיל, ס'איז אנגעקומען א באטאליאן, א מיליטער פון די רעגירונג, ואטרידו רבנן, און זיי האבן אנגעברענגט אזא בהלה אז אין גאנץ נהרדעא האט מען יענע טאג נישט געקענט דאווענען ולא צלו, ס'איז נישט געווען קיין תפילת הציבור, ס'איז נישט געווען קיין חבר עיר וואס זאל דאווענען, די רגע אין נהרדעא איז נישט דא קיין ציבור וואס דאווענט, פאלט דאך צוריק דעם חיוב אויפן יחיד, ווייל כ'האב שוין נישט דא ציבור וואס זאל מיך פטר'ן דווקא יענע טאג, איז וצלי לי ביחיד, האבן האבן אונז געדאווענט האבן אונז געדאווענט ביחידות, והוי יחיד שלא בחבר עיר, דאס איז ממש אונזער פאל. פון א יחיד אין א שטאט וואו ס'איז נישט דא די תפילת הציבור וואס זאל דיך פטר'ן, און דעמאלטס זאגסטו מיר אז אונז האמיר יא געדאוונט, איז א ראיה אז מ'פסק'נט ווי רבי יהודה אז במקום וואס די ציבור דאוונט נישט פאלט צוריק די חיוב אויפן יחיד. פארציילט די גמרא א מעשה אזוי, יתיב רבי חנינא קרא, ס'איז געווען רבי חנינא וואס איז קרא, איז געווען א בעל מקרא, געקענט אסאך פסוקים, קמיה דרבי ינאי ויתיב וקאמר, און ער האט געזאגט אזוי, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, אז הלכה איז אזוי ווי רבי אידה, אזוי ווי אונז האמיר יעצט געזעהן בשם שמואל און בשם רבי חייא בר רב די אלע אנדערע אמוראים וואס זאגן אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אין די משנה אז במקום וואס כ'האב נישט קיין תפילת הציבור דארף די יחיד דאווענען איז אמר ליה פוק קרא קראיך לברא גיי נעם דיינע פסוקים און ליין עס אינדרויסן אין אנדערע ווערטער כ'נעם נישט אן וואס דו זאגסט דאין הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה די הלכה איז נישט ווי רבי יהודה וואס האט נאכגעזאגט פון רבי אלעזר בן עזריה, אבער ביז דערווייל זעט נישט אויס וואס ער זאגט די הלכה איז יא, פונעם דאס דו זאגסט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אז דאס דו זאגסט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אז במקום וואס ס'איז נישט דא. קיין ציבור וואס זאל דאווענען דארף דער יחיד דאווענען דאס נישט, אדער איז די הלכה ווי די חכמים אז סיי א יחיד און סיי ס'איז יא דא א ציבור סיי ס'איז נישט דא א ציבור דארף די יחיד דאווענען תפילת מוסף, אדער איז עס די הלכה ווי די ערשטע גירסא אין רבי אלעזר בן עזריה אז א יחיד דאווענט קיינמאל נישט אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין ציבור וואס זאל דאווענען. זאגט די גמרא נאך א שיטה, אמר רבי יוחנן, די הייליגע אמורא רבי יוחנן האט פארציילט אז אני ראיתי, את רבי ינאי, איך האב געזעהן די צדיק רבי ינאי, דצלי והדר צלי, ער האט געדאווענט ביחידות רעדט מען דא, און ער האט געדאווענט שמונה עשרה, און נאכדעם האט ער נאכאמאל געדאווענט שמונה עשרה, און אין דעם שטאט גלייב איך איז געווען אנדערע מניינים, און מיט דעם אלעם האט ער געדאווענט איין שמונה עשרה און נאך א שמונה עשרה, רבי יוחנן טענה'ט אז איין שמונה עשרה איז געווען שחרית, און די אנדערע שמונה עשרה איז געווען מוסף, טענה'ט ער אז דא האב איך א ראיה אזוי ווי די חכמים אז אפילו במקום וואס ס'איז דא אנדערע מניינים דארף דער יחיד דאווענען מוסף פאר זיך, ער ווערט נישט פטור פון דעם וואס ס'איז דא תפילת הציבור. ממילא זאגט רבי יוחנן, פון דעם וואס איך האב געזען רבי ינאי וואס ביי זיך אין ווינקל האט ער געדאווענט איין שמונה עשרה און נאכדעם האט ער געדאווענט נאך א שמונה עשרה, איז א סימן ער האט געהאלטן אז א יחיד איז מחיוב מיט תפילת המוספים. אמר ליה רבי ירמי' לרבי זירא, ווער זאגט דיר אז ער האט געדאווענט שחרית און מוסף? ס'איז געווען ראש חודש אדער ס'איז געווען שבת? וואטעווער די מעשה געווען דארטן, ווער זאגט אז ער האט געדאווענט מוסף? דילמא מעיקרא לא כיוון דעתיה, דילמא מעיקרא לא כיוון דעתיה, ולבסוף כיוון דעתיה. אפשר האט ער געדאווענט צוויי מאל שחרית, די ערשטע מאל האט ער נישט מכוון געווען, און ביי די ערשטע ברכה פון מגן אברהם דארף מען מכוון זיין אז ס'איז מעכב, ס'איז לעיכובא, און אז ער האט געפילט ער האט נישט מכוון געווען ריכטיג ביי די ערשטע ברכה, האט ער געוואלט דאווענען נאך א שמונה עשרה כדי ער זאל יוצא זיין אמר ליה חזי מאן גברא רבה דקא מסהיד עליה. ווער זאגט דא עדות די מעשה פון רבי ינאי? די מעשה פון רבי ינאי ווערט עדות געזאגט דורך רבי יוחנן. רבי יוחנן איז געווען א גרויסע מענטש וואס ווען ער זאגט אז דא געווען א שחרית מיט א מוסף און נישט קיין שחרית מיט א שחרית איז עס קראנט און קענסט אים טראסטן. וויאזוי האט ער געוואוסט? אדער ביי די לענג פון די שמונה עשרה ער האט געזען אז די צווייטע שמונה עשרה נעמט קערצער, אדער האט ער געזען ער האט נישט געקלאפט קיין סלח לנו. פאר סיי וועלכע סיבה האט רבי יוחנן געוואוסט פאר א פאקט אז די צווייטע שמונה עשרה איז געווען א מוסף, ממילא איז א ראיה אז א יחיד קען יא דאווענען א יחיד קען יא דאווענען מוסף. ברענגט די גמרא נאך א ראיה אז א יחיד קען דאווענען מוסף אזוי ווי די חכמים אין אונזער משנה, רבי אמי ורבי אסי, די צוויי צדיקים רבי אמי ורבי אסי, אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריה זיי האבן געהאט דרײַצן שילן. ווי זיי האבן געקענט גיין דאווענען אין טבריה לא הוו מצלי האבן זיי נישט געדאווענט אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי נאר צווישן די זוילן ווי זיי האבן געלערנט אפילו ביחידות און ווי תוספות איז מסביר די גמרא פארשטייט אז די עדות'שאפט גייט אויך ארויף אויף מוסף אז ר' אמי און ר' אסי האבן אויך געדאווענט מוסף זיי האבן געדאווענט מוסף ביחידות אלדאו וואס זיי האבן געהאט דרײַצן שילן און די פשט איז ס'איז געווען א חבר עיר פשט איז ס'איז געווען דא א תפלת הציבור וואס לויט רבי יהודה וואלט עס ווען זיי געדארפט פטר'ן פון דעם וואס זיי האבן אליין געדאוונט שמונה עשרה ביחידות מוסף איז א ראיה אז אפילו ווען כ'האב א ציבור וואס דאוונט ווערט דער יחיד נישט פטור איז א ראיה ווי די חכמים אז דער יחיד דארף אייביג דאווענען אפילו בחבר עיר אפילו ווען ס'איז דא א ציבור וואס דאוונט. ר' יצחק בר אבדימי משום רבינו אמר, הלכה כרבי יהודה שאמר משום ר' אלעזר בן עזריה, על כל פנים האבן מיר דא פארשידענע שיטות, ס'דא וואס לערנט די הלכה איז ווי ר' יהודה אז דער יחיד ווערט יא פטור פון תפילת המוספים ווען ס'איז דא א ציבור, ס'איז דא וואס לערנט די הלכה איז ווי די חכמים אז דער יחיד דארף אייביג דאווענען, די גמרא אליין האט נאכנישט אויסגעפירט, וועלן מיר שוין זעהן. פארציילט די גמרא א מעשה, רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי, ער האט געדאווענט שמונה עשרה און נאכדעם האט ער נאכאמאל. געדאווענט שמונה עשרה און ס'איז געווען ראש חודש וועלן מיר שוין זעהן פארוואס ער האט געדאווענט צוויי מאל שמונה עשרה, אמר ליה רבי זירא מאי טעמא עביד מר הכי, פארוואס האסטו געדאווענט צוויי מאל שמונה עשרה אילימא משום דלא כיוון מר דעתיה ווייל דו האסט נישט אינזין געהאט ביי די ערשטע שמונה עשרה וועגן דעם האסטו געוואלט איבער דאווענען כדי זאלסט דאווענען מיט כוונה צו יוצא זיין די חוב פון תפילת שחרית והאמר רבי אליעזר לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוון את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפלל אז א מענטש איז אויף א מצב וואס ער קען זיך ער קען ממש נישט מכוון זיין, זאל ער נישט דאווענען, זאל ער נישט זאגן קיין ברכות לבטלה, מילא אזא צדיק ווי רבי חייא בר אבא האט זיך זיכער משער געווען צו ער קען מכוון זיין אדער נישט, מילא גיי איך נישט אננעמען אז ער האט געדאווענט א שמונה עשרה וואס ער האט נישט מכוון געווען, איט דזשאסט דאזענט עד אפ. אלא דלא אדכר מר דריש ירחא האסט נישט געדענקט צו זאגן יעלה ויבוא און ס'איז היינט ראש חודש וועגן דעם ווילסטו איבערדאווענען שמונה עשרה והתניא כ'וועל דיר ברענגען א ברייתא וואס פאר אונז איז וויכטיג צו וויסן אז די ברייתא איז שלא אליבא דהלכתא ווי די גמרא גייט אויספירן אבער על כל פנים ווי די שמועס גייט דא דערווייל וויל ער אים אויפווייזן פון די ברייתא אז ס'איז נישט דא קיין חיוב צו איבערדאווענען שמונה עשרה פארוואס די ברייתא זאגט אזוי טעה ולא הזכיר של ראש חודש בערבית א מענטש האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא ביי מעריב, אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשחרית ער גייט דאך האבן נאך א טשענס צו זאגן צופרי, די ראשונים מוטשען זיך מיט די שורה פון די גמרא ווייל די גמרא גייט באלד האבן א אנדערע טעם, פארוואס ביי מעריב אויב איינער פארפאסט יעלה ויבוא איז להלכה אזוי טוען מיר אונז טאקע דארף מען נישט איבער דאווענען מעריב די גמרא גייט אויפקומען מיט א אנדערע סברא על כל פנים די גירסא וואס אונז האבן פאר אונז איז מפני שיכול לאומרה בשחרית בשחרית א מענטש האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא ביי שחרית אין מחזירין אותו. דארף מען נישט איבערדאווענען מפני שיכול לאומרה במוספין, הגם מען זאגט נישט קיין יעלה ויבוא ביי מוסף, אבער דער גאנצער תוכן פון תפילת המוספין איז דערמאנען ראש חודש, ממילא גייט ער מיט דעם יוצא זיין. במוספין, פרעגט שוין רש י, וואס הייסט במוספין האט ער ארויסגעלאזט יעלה ויבוא, עס איז דאך נישטא קיין יעלה ויבוא, איז וואו געווען זיין טעות, ער דאווענט מוסף און ער האט געמאכט א טעות, און רש י דרייט זיך זייער שיין ארויס, רש י זאגט אז מען רעדט דער מענטש האט געדאווענט אתה חונן, ער האט געמיינט ער דאווענט מוסף, באט ער ענדיגט דאווענען זעט ער ער האט דזשאסט נאכאמאל געדאווענט שחרית, ער האט געדאווענט א געווענליכע ער האט געדאווענט א געווענליכע א געווענליכע שמונה עשרה, איז אין מחזירין אותו, טענה'ט די ברייתא אז ער האט נישט קיין חיוב איבערצודאווענען, מפני שיכול לאומרה במנחה, למעשה האט ער ווייטער נאך א טשענס צו דערמאנען יעלה ויבוא ביי מנחה, מילא איינמאל ער גייט דערמאנען ראש חודש עט סאם פוינט האב איך האב איך נישט קיין פראבלעם, מילא זיין טענה איז, איך פארשטיי נאכנישט פארוואס דו האט, דו רבי חייא בר אבא, דו האסט צוויי מאל געדאווענט שמונה עשרה אלץ כוונה, איך גלייב נישט אז דו ביסט געווען אין א פאזישאן פון נישט מכוון זיין, ווייל ווען יא וואלסטו בכלל נישט געדאווענט, נישט געדאווענט צוויי מאל אלץ יעלה ויבוא, איך האב א ברייתא וואס זאגט ס'נישט דא אזא זאך, ווי איבערדאווענען ווייל יעלה ויבוא ווייל האסט אלץ נאך א געלעגנהייט איי ביי מנחה? הא? גוטע שאלה. איי געס דאס איז נאך שוין קיין תפילת המנחה. גייען מיר ווייטער, ענטפערט די גמרא אמר ליה לאו איתמר עלה, אמר רבי יוחנן בציבור שנו, די גאנצע ברייתא האסטו ארויסגענומען פון קאנטעקסט, די ברייתא רעדט פון זייער. ספעציפישע פעלער, רש י איז עס מסביר אויף צוויי אופנים, איינס איינס אז דשמע ליה מש"ץ אז די אז די מענטש וואס האט אויסגעלאזט יעצט יעלה ויבא שטייט אין בית מדרש און ער גייט נאך הערן ווי דער בעל תפילה זאגט יעלה ויבא ממילא צוזאמען מיט די טעם ס'איז צוויי טעמים צוזאמען צוזאמען מיט די טעם אז כ'האב נאך א טשענס די נעקסטע תפילה און די פאקט אז כ'גיי הערן מיין יעצטיגע תפילה ווי די בעל תפילה דערמאנט יא יעלה ויבא. ביי מעריב, א גוטע שאלה, על כל פנים איז צוזאמען די צוויי צוזאמען זאגט מיר אז איך דארף נישט איבערדאווען, דא וואס מ'רעדט פון רבי חייא בר אבא האט ער דאך געדאווענט ביחידות, מילא איז נישט קיין טענה אז דו זאגסט איך דארף נישט איבערדאווענען אז איך דארף נישט איבערדאווענען ווייל כ'האב אויסגעלאזט יעלה ויבוא, איך דארף יא, איך גיי נישט הערן פונעם בעל תפילה, די צווייטע וועג ווי רש י לערנט איז נאך גלאטער אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך פון א בעל תפילה אליין. דער בעל תפילה וואס ער שטייט פארן עמוד און ער האט אויסגעלאזט יעלה ויבא, זאג איך דיר אלץ טירחא דציבורא, זאג איך דיר נישט אז דו זאלסט איבערדאווענען, בנוסף צום פאקט אז גייסט דאך הערן יעלה ויבא ביים נעקסטן תפילה, ווייטער די צוויי צוזאמען, אבער מען רעדט פון א שליח ציבור, און אלץ טירחא דציבורא, דא וואס מען רעדט פון רבי חייא בר אבא וואס האט געדאווענט פאר זיך, אוודאי דארף ער איבערדאווענען יעלה ויבא, מילא די מסקנת הגמרא איז אז רבי חייא בר אבא האט געדאווענט צוויי שמונה עשרה'ס טאקע ווייל ער האט פארגעסן יעלה ויבא און אזוי איז די הלכה. זאגט יעצט די גמרא א אינטערעסאנטע זאך, כמה ישהה בין תפילה לתפילה, ווי רש י איז מסביר גייט עס ארויף אויף ביידע פעלער, ווען א מענטש דארף דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס, איינס אזוי ווי אונז האבן יעצט גע'פסק'נט אז א יחיד וואס האט אויסגעלאזט יעלה ויבא דארף איבערדאווענען, ממילא ער טרעט אויס עושה שלום במרומיו, ער כאפט זיך אז ער האט נאכנישט געזאגט יעלה ויבא דארף ער איבערדאווענען, איז כמה ישהה די צווייטע. די צווייטע פאל ווען דאס איז שייך, ווען א מענטש דאווענט שחרית און מוסף. א מענטש טרעט אויס שחרית, ווען ער וועט זאגן הלל ווייס איך נישט, על כל פנים לאמיר רעדן פון שבת, איי עס איז דא קריאת התורה, לאמיר זאגן אז ער דאווענט ביחידות, איז ער וויל דאווענען שחרית און מוסף, וויפיל דארף ער משהה זיין צווישן איין שמונה עשרה און די צווייטע? רב הונא ורב חסדא חד אמר כדי שתתחונן דעתו, ער זאל ער זאל האבן דעם ריכטיגן דעת צו קענען מחנן זיין, צו קענען בעטן מיט רחמנות וחד אמר כדי שתתחולל דעתו. ער זאל האבן דעם ריכטיגן דעת צו דאווענען מיט א האפענונג אוחילה לקל. און רשי זאגט אז ס'איז ביידע די זעלבע, עס איז נאר אנדערע לשונות, מאן דאמר כדי שתתחונן דעתו עליו דכתיב ואתחנן אל השם, אז איך לערן ארויס די אופן התפלה פון די פסוק ואתחנן אל השם, מאן דאמר כדי שתתחולל דעתו עליו דכתיב ויחל משה, זעט מען צוויי לשונות של תפלה, א לשון פון ואתחנן און א לשון פון ויחל, אמר רב ענן, אמר רב, דא קומט מען צוריק וואס מיר האבן שוין פריער דערמאנט, וואס טוט זיך אז א מענטש לאט אויס יעלה ויבא ביי מעריב, איז טעה ולא הזכיר של ראש חודש ערבית, א מענטש האט פארגעסן ביי מעריב צו זאגן יעלה ויבא, איז אין מחזירין אותו, דארף ער נישט איבער דאווענען, זאגט יעצט די גמרא אן אנדערן טעם, לפי שאין בית דין מקדשין את החודש אלא ביום, די גאנצע ענין פון קידוש החודש איז נאר בייטאג, די גמרא זאגט אז אז. אננעמען עדות'שאפט האט א האט א הלכה ווי א משפט, און די הלכה איז אז בית דין זיצט נישט בלילה נאר ביום, על כל פנים ס'דא א הלכה אז ביינאכט גיי איך נישט קובע זיין ראש חודש, אפשר זאל איך אויסהערן די עדות, באט איך גיי נישט קובע זיין, איך גיי נישט אויסרופן אז ס'איז ראש חודש ביינאכט, ממילא די גאנצע ענין פון ראש חודש איז נישט אזוי שטארק ביינאכט, האבן חזל נישט פארלאנגט אז איך זאל עס דערמאנען מיט יעלה ויבוא. אמר אמימר, האט אמימר געוואלט זאגן אז מסתברא מילתא דרב בחודש מלא. ווען מ'רעדט פון א חודש מלא, איז פשט איז אז די אז איך גיי יעצט האבן צוויי טעג ראש חודש, אויב די חודש וואס איז דורך איז געווען מלא, גיי איך און די נעקסטע גייט זיין חסר, פשט איז איך האב יעצט צוויי, צוויי טעג ראש חודש, כ'האב צוויי טעג ראש חודש גיי איך האבן א סעקאנד טשענס, אבער די צווייטע מעריב וועל איך עס קענען דערמאנען, בין איך נישט אזוי מקפיד ביי די ערשטע מעריב אז דאס אז דו האסט אויסגעלאזט יעלה ויבא, אבל בחודש חסר מחזירין אותו, אז דעמאלטס שיקט מען אים יא צוריק וועגן די איין מעריב וואס ער האט אין ראש חודש האט ער אויסגעלאזט יעלה ויבא, אמר ליה רב אשי לאמימר מכדי רב טעמא קאמר, רב האט דאך געזאגט א טעם, די טעם איז ווייל ראש חודש האט גארנישט מיט ביינאכט, און איך בין נישט אזוי מקפיד מה לי חסר מה לי ומה לי מלא אלא לא שנא, און אזוי איז די הלכה אז א מענטש פארגעסט צו זאגן יעלה ויבא ביי מעריב דארף ער נישט איבערדאווענען הדרן עלך תפילת השחר הדרן עלך תפילת השחר הדרן עלך תפילת השחר גיי מיר לערנען נאך א שטיקל גמרא אין עומדין להתפלל א מענטש שטעלט זיך נישט דאווענען אלא מתוך כובד ראש און רשי טייטשט הכנעה חסידים הראשונים די פריערדיגע חסידים היו שוהין שעה אחת און ווי רשי טייטש במקום שבאו להתפלל, זיי זענען געקומען אין בית מדרש, זיי האבן געוויילט א שעה, ומתפללים, נאכדעם האבן זיי געדאווענט כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים, כדי זיי זאלן האבן די ריכטיגע כוונה ווען עס קומט צו דאווענען, זאגט יעצט די משנה ווייטער אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אויב שטייסטו שמונה עשרה און דער מלך בעט דיך שלום זאלסטו נישט ענטפערן, אפילו נחש כרוך על עקבו, אפילו דו האסט א שלאנג ארום געוויקלט דיין פערש לא יפסיק זאלסטו נישט מפסיק זיין ווייל אינמיטן שמונה עשרה טאר מען גארנישט טון, די גמרא גייט שוין זאגן אוודאי רעדט מען נישט דא במקום סכנה, פיקוח נפש איז דוחה כל התורה כולה. מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך אז ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען דארף ער זיין בהכנעה ובכובד ראש? אמר ר' אלעזר, דאמר קרא, שטייט א פסוק ביי די תפילה פון חנה וואס פון דארט לערן איך ארויס זייער אסאך הלכות ווען ס'קומט צו תפילה והיא מרת נפש, און מרת נפש איז א ענין פון ערנסטקייט, פון הכנעה. פרעגט די גמרא ממאי דילמא חנה שאני דהות מרירא לבא טובא, ס'איז געווען א שווערע מצב, זי האט נישט געהאט קיין קינדער, זי איז געווען זייער צעבראכן, האט אזוי איר תפילה אויסגעזען? ווער זאגט אז דאס איז א מחייב אז די צורה פון תפילה דארף אייביג זיין אויף אזא וועג, אלא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מהכא, אבער אנדערע פסוק, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, וויאזוי גיי איך מיך בוקן פארן אייבערשטן, וויאזוי גיי איך דינען דעם אייבערשטן ביראתך מיט יראה, ממאי פרעגט אונז די גמרא די זעלבע קשיא דילמא דוד שאני דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא, דוד האט אריינגעלייגט עבודה אין זיין דאווענען אז ס'איז געווען ביראתך, ווער זאגט אז ס'מיינט אונז, אלא אמר רבי יהושע בן לוי מהכא. שטייט א פסוק השתחוו לה' זאלסט דיך ביקן פארן אייבערשטן בהדרת קודש, דרש'נט די גמרא אל תקרא בהדרת, מיט א שיינקייט, אלא בחרדת, מיט א ציטערניש, פרעגט די גמרא ממאי דילמא, אפשר קענסטו לערנען די פסוק כפשוטו, דילמא אימא לך הדרת ממש, כדרב יהודה אזוי ווי רב יהודה הוה מציין נפשיה, און ווי רש"י טייטשט, מקשט עצמו בבגדיו, האט זיך אנגעטון א שיינעם סוט, מיט א שיינעם גארטל, מיט א שיינעם היט. און אויב האט ער געהאט זיינע ארבעטס קליידער איז ער אהיים געגאנגען זיך טוישן פאר ער איז געגאנגען געדאווענט האט ער זיך אנגעטון אזוי ווי א מענטש וואס האט אן אפוינטמענט ביי א קעניג והדר מצלי נאכדעם האט ער געדאווענט קען מען דאך לערנען כפשוטו אז אז בהדרת קודש מיינט מיט א שיינקייט אלא אמר ר' נחמן בר יצחק מהכא שטייט א פסוק עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה גילו ברעדה הערט זיך ווי א סתירה מאי וגילו ברעדה, אדער פרייליך אדער מיט א ציטערניש, אמר רב אדא בר מתנא אמר רב במקום גילה, דאס איז א ענין פון שבח והודאה, א ענין פון דאווענען, איז שם תהא רעדה, דארט זאל עס זיין מיט א ציטערניש, דארט זאל עס זיין מיט כובד ראש, הכנעה און יראה, די אלע גוטע זאכן וואס אונז האמיר יעצט געזען, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.